אונז קומען שוין נענטער און נענטער צו די הייליגע יום טוב חנוכה, ס'הייבט שוין אן שיינען די ליכטעלעך פון חנוכה, אין די פינסטערניש הייבן מיר אן זען די הייליגע ליכטיגקייט פון די תורה, פארן אנהייבן די שיעור וועל איך אויסרופן די סיומים, קודם בעט איך ענק איבער אז איך בין נישט געקומען היינט, כ'בין אוועק געגאנגען נאך שחרית, דאס אליינס איז אויכעט א שיעור, ס'דא אמאל מ'רעדט א שיעור. און איז דא אמאל מען געט נישט קיין שיעור, דאס איז אויך די שיעור אז די ווייב דארף אוועק גיין און דו האסט קליינע קינדער אין שטוב, וועסטו זאגן איך בין א ראש ישיבה? האסט חתונה געהאט דארפסטו העלפן אין שטוב, דאס איז אויכעט א שיעור, דאס איז אויך א שיעור, מען וועט דיר פרעגן וואס איז היינט געווען אין ישיבה, היינט איז געווען גאר א שטארקע שיעור. ס'איז געווען א שיעור אויף הלכה למעשה, מ'דארף העלפן אין שטוב, אז די ווייב דארף אוועק גיין, דארף ערלעדיגן זאכן, און ס'איז דא קליינע קינדער אינדערהיים ווי איך בין ראש ישיבה, זיי מוחל קום אהיים העלף, זיי מוחל קום אהיים העלף, שוין. ס'איז אויכעט א שיעור וואס צו טון, זיצן אינדערהיים א גאנצן טאג אזוי ווי די קליינע קינדער שפילן זיך, קען מען שוין דארט לערנען די הייליגע תורה. אזוי די דרך הלימוד, דאס איז א שיעור, מען קען עס אמאל זאגן אין א שיעור, מען קען עס אמאל מיטהאלטן, האב איך נישט מיטגעהאלטן היינט וואס טוט זיך דא אין ישיבה, איך האב נישט מיטגעהאלטן היינט וואס טוט זיך אין ישיבה, וועל איך קודם אויסרופן די סיומים וואס טוט זיך אין ישיבה אין ליבערטי, זיי האלטן מיט די שיעור יעדן טאג. איז מנחם די פריז, ווער ס'ווייסט נישט וועם מ'רעדט דא, מ'רעדט דא פון ארי'ס ברודער, מנחם די פריז האט זוכה געווען צו ענדיגן זעקס מאל משניות, מ'וועט פאטשן נאך אלעמען, זיי קענען שוין פאטשן דארט, זעקס מאל משניות, פישל ברוין, בענצי'ס ברודער, ווער ס'געדענקט בענצי, שוין חתונה געהאט, האט זוכה געווען צו ענדיגן די דריטע מאל משניות. שיילי שטראסער, דאס איז מיין זון שמעון'ס שוואגער ווער ס'ווייסט נישט ווער איז שמעון'ס שוואגער האט זוכה געווען צו ענדיגן די ניינצנסטע מאל משניות און בנימין זאב בנימין זאב זוסמאן האט זוכה געווען צו ענדיגן די פערצנסטע מאל משניות. מען הערט, מען הערט, מען הערט פון ליבערטי הערט מען שוין פאטשן ביז אהער. עס טוט זיך א געפייפעכץ דארט. דוד ברוין, אויכעט בענצי'ס א ברודער, האט זוכה געווען צו ענדיגן מסכת בבא קמא. און יאסי עפלבוים.

האט די גאנצע שטעטל זייער שטארק געבעטן, עס אפגעשטופט אויף שבת חנוכה, דריי שבתים ארום פרשת וישב, נאכדעם האט מען געבעטן אפשר אויפנעמען מענטשן, מענטשן האבן זייער וויכטיגע שאלות צו פרעגן, נאכדעם האב איך געטראכט איך וועל ענדערש נעמען די ישיבה די כיתה אין ישיבה און מאכן מיט זיי א פריוואטע מלווה מלכה, זיצן מיט זיי, זיי לערנען פלייסיג, זיי לערנען הלכה. נישט אלע קינדער און נישט אלע בחורים זענען געקומען, איך האף צום אייבערשטן אז די קומענדיגע מלווה מלכה וועלן זיי אלע מיטקומען לערנען הלכה, ברסלב'ע חסידות, דער רבי, וואס האט דער רבי געזאגט? צוויי זאכן, צוויי זאכן, יעדן טאג רעדן צו די אייבערשטער, יעדן טאג לערנען הלכה, האסט געלערנט הלכה היינט? האסט אין דיין תפילין בייטל א קליינע הלכה? איך פרוביר צו קויפן פאר אלע בר מצוה בחורים א מתנה, א מחבר רמ"א. קען זיין כ'האב אויסגעלאזט איינעם, וועם כ'האב אויסגעלאזט כ'קען עס משלים זיין. איך זוך אבער נישט צו קויפן סתם מתנות וואס מ'טראגט אהיים, האסט אמאל געזען ביי א שמחה, מ'כאפט ספרים. וואס גייסטו טון מיט די ספרים? קענסט מיר זאגן? לאז עס דא. דו גייסט דאך עס קיינמאל נישט עפענען. איך קויף דיר א מחבר רמ"א אז דו עסט לערנען יעדן טאג, אז דו נעמסט דיך אונטער צו לערנען יעדן טאג אביסל הלכה מיט די תפילין. יעדן טאג? איך קען נישט צוזאגן. דאס מיינט דאך זיך פארנעמען. מ'רעדט דאך פון נישט יעדן טאג ממש, אבער יעדן טאג בלי נדר.

ווייל ווייל ווייל דו דארפסט האבן ענדערש עפעס א דאקטער. מען רעדט אויב דו גייסט לערנען יעדן אויב דו גייסט לערנען יעדן טאג אזוי ווי א מענטש טוט און ס'מאכט זיך אמאל אז איך האב פארגעסן מיט די תפילין צו לערנען. שוין איך פאר אריין אין זייטיגע זאכן אבער דער רבי האט געזאגט צוויי זאכן דארף א איד טון יעדן טאג לערנען הלכה לערנען הלכה און רעדן צו די אייבערשטער. איך האף צום אייבערשטן קומענדיגע וואך אנהייבן צוריק מחדש זיין דא אין ישיבה פלעגט אויך זיין א שיעור הלכה יעדן טאג. מיין זון חנא האט זיך ארויסגעצויגן אין שטעטל, ער גיבט יעצט די שיעור אינדרויסן נישט פאר די ישיבה, אבער ס'פלעגט זיין א שיעור הלכה, ברוך השם, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן, איך האב געטראפן א מגיד שיעור, מיטן אייבערשט'ס הילף קומענדיגע וואך וועט זיך אנהייבן דא א כיתה בהתנדבות, בלי נדר, אלעס גייט בלי נדר. בהתנדבות ווער ס'וויל לערנען יעדן טאג הלכה קען קומען צו מיר און זיך איינשרייבן, איך וועל אים זאגן וואסערע שולחן ערוך צו קויפן, מ'וועט אנהייבן צו לערנען אביסל הלכות שבת אין רע"א פון פיר פופצן ביז פינף צו פינף, ממש פערציג מינוט, פערציג מינוט אביסל לערנען הלכה יעדן טאג.

אין ליבערטי. אפשר וועט ער זיך אויך אראפציען אביסל די קליידער און עטס אויך אביסל זיך אנהייבן צוצוהערן וואס טוט זיך. זייער וויכטיג טייערע בחורים עטס הייבטס אן ענקער לעבן. איך האב ענק זייער ליב אזוי ווי מיינע קינדער. מיינע קינדער ווען איך זע. זייער זייער גוט צו מיינע קינדער. ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כ'בין זייער א גוטער טאטע, קענסט פרעגן מיינע קינדער, כ'האב דאך ארויסגעשיקט איינע פון מיינע בחורים אהין אין ישיבה, כ'בין זייער א גוטער טאטע, זייער א גוטער טאטע, כ'זאג זיי וואס איז גוט פאר זיי. זייער וויכטיג. א מענטש ער זאל פרעגן, ער זאל פרעגן פאר ער טוט עפעס, צו ס'איז גוט פאר מיר, צו ס'איז נישט גוט פאר מיר, אזוי אזוי ווייסט ער אז ער גייט אויף די ריכטיגע וועג, ווייל א מענטש איז יונג, ווייסט נאכנישט אלעס, ער ווייסט נאכנישט פונקטליך וואס איז גוט פאר אים, ווייסט נאכנישט וואס איז גוט פאר אים, מיינע קליינע קינדער, איך האב א, ער איז אזוי ברוגז אויף מיר, איך האב א קינד פון צוויי און א האלב יאר, גייט באלד מאכן פאות. די וואך פון פורים מאך איך פאות, מאך איך אפשערן, כ'האב שוין באשטעלט די פאטאגרעפער און די, כ'האב שוין באשטעלט די סיינס מיט די סטעידזש, געהעריג פארענטשעס, גייט זיין געהעריג, מיט אלעס, אלעס וואס מען דארף האבן, אבער זייער ברוגז אויף מיר, כמעט יעדן טאג צוקריגט ער זיך מיט מיר, אסאך מאל וויל ער גיין מיט א שליסל אריינשטעקן אין א פלאג. ער האלט אז ס'איז נישט געפערליך. ער ווערט זייער זייער ברוגז אויף מיר. אסאך מאל טראכט איך, ווייסטו וואס, כ'וועל דיך לאזן. וועסט איינמאל כאפן אזא שאק. איך האב. איך געדענק נישט אלעס אין די צוויי יאר, אבער די שאק וואס איך האב געכאפט ווען כ'האב אריינגעשטעקט א שליסל אינעם פלאג, דאס געדענק איך. מיין טאטע האט זיך אויך מיר אראפ און ארויף און איך האב גענומען די הענגער אזא די די דינע הענגער וואס די קלינערס שיקן צוריק און אריינגעשטעקט און איך ווייס פונקטליך ווי די מעשה איז געווען איך געדענק פונקט דעם צימער און איך דענק פונקט ווי איך בין געפלויגן און פונקט ווי מיין האנט האט מיר וויי געטון עס האט מיר געדריזלט און וויפיל איך האב געוויינט און נאכדעם האט מיר שוין קיינער נישט געדארפט זאגן מען שטעקט נישט אריין אין א שטעקער קיין שליסל מיט קיין פלאג. שוין, מיין קינד איז ברוגז אויף מיר זייער אסאך מאל, יא, נישט דו, איך מיין כ'רעד פון יחזקאל די קליינער, ער ברוגז אז איך נעם צו פון אים א אייזן, איך נעם צו פון אים א מעסער, וויל ער ארויפקריכן אויפן טיש, איך זאג אים אויף א טיש קען מען נישט זיין, אויף א טיש קען מען נישט, גייט אראפפאלן, איך וויל יא זיין אויפן טיש, דאדא, הייבט אן זאגן דאדא. דאס פארשטייט איצט יא, דריי יאר האט מען נישט קיין שכל, און אסאך מאל ביי די צען יאר ווייסט מען נאך אויך נישט פונקטליך אלעס וואס איז גוט, און ביי די דרייצן יאר ווייסט מען נאך אויך נישט פונקטליך אלעס וואס איז גוט, און אויך איצט ביי די פערציג, און אויך איצט ביי די פערציג ווייסט מען אויך נישט פונקטליך אלעס וואס איז גוט, וואויל איז א מענטש וואס ער נעמט א וועג ווייזער אין לעבן, א מורה דרך. און מ'פרעגט, מ'פרעגט, מ'דארף נישט מורא האבן צו פרעגן, מ'דארף נישט מורא האבן צו פרעגן, אז עטס האטס נישט וואס צו טון אין די ליידיגע צייט, ס'קומט נאכמיטאג ביי הפסקה, איז איינער גייט דיך שלעפן יעצט אין לייברערי, קום ליינען ביכלעך, אפשר זאלסטו קודם פרעגן, פרעג צו ס'איז גוט פאר מיך צו גיין אין א לייברערי. אפשר איז נישט גוט פאר מיר? אפשר יא? פרעג וועם זאלסטו פרעגן? וועם דו ווילסט, וועם דו ווילסט. בעט דעם אייבערשטן זאלסט טרעפן א גוטע וועג ווייזער, ס'מוז נישט זיין דווקא דיין מגיד שיעור, ס'מוז נישט זיין דווקא דיין ראש ישיבה, ס'מוז נישט זיין דווקא דיין מנהל, קענסט פרעגן דיין טאטע, קענסט פרעגן דיין כ'ווייס נישט, דיין זיידע, פרעג איינעם, פרעג איינעם דיינע שאלות, ס'איז גוט פאר מיך זיידי אז איך זאל גיין ביי לאנטש זיך אריבערכאפן אין א לייברערי ליינען ביכלעך, וועסטו זאגן יא, שוין, כ'ווייס נישט, פרעג, איך זאג ענק נישט דא ברבים צו ס'איז גוט פאר ענק צו נישט, איך וויל נאר עטס פרעגן.

קויף דיך קויף דיך א טעלעפאן, קויף דיך אזא סארט זאך וואס מען קען ארויף לייגען אויף דעם מען קען וואטשען, און ווי העסטו האבען געלט, וועסט גיין נאך געלט און עסט נעמען געלט, פרעג, קודם פרעג א שאלה צו מען מעג גיין נאך געלט, צו מען מעג גיין נאך געלט פאר פאר פאר זיך, מען טאר נישט גיין נאך געלט פאר זיך, שטייט אין שלחן ערוך אויב א מענטש איז נישט קיין נצרך לבריות און ער גייט נאך געלט, וועט ער נישט אוועק גיין פון די וועלט ווילאנג ער וועט זיין א ארעמאן, דאס הייסט דו גייסט נאך געלט? איך וויל זיין א פעסטע בחור, און איינער איך איך מיין איך זעה אפאר בחורים וואס האבן אזא א עלעקטריק ציגרעט, א וועיפער, וויפיל קאסט עס? וויפיל קאסט עס? ביסט פון ביסט נישט פון די פעסטע בחורים? וויפיל קאסט עס? ווילסט נישט זיין פעסט? וויפיל קאסט עס? וויפיל קאסט עס? זאג. וויפיל קאסט עס? וויפיל? וויפיל קאסט עס? וויאזוי ווייסטו? דו ביסט פון די פעסטע בחורים. דו ווייסט אז מען קען זיין פעסט אויך מיט א טוטפיק. מען קען האלטן אזא שטרוי ווען מ'גייט אין בית מדרש דא פינקע שטרויס, מען קען עס האלטן אין די מויל, ס'איז אויך א מצב. ס'דא בחורים וואס דאס איז זייער מצב. זיי קייען א לעפל, זיי קייען א שטרוי, זיי קייען א ציין שטעכער, דארף מען אכטונג געבן קען עס אראפ שלינגען, און אויב מ'שלינגט עס אראפ קען עס בלייבן שטעקן אין די קישקע, ס'איז שוין געווען אזעלכע מעשות, דארף זייער אכטונג געבן, פוץ זיך אויס די ציין, ווארף עס אוועק, האלט עס נישט אין די מויל, יא דו ווייסט פון דעם, האסט שוין געדארפט מאכן סי-פי-אר אויף איינעם און ארויסשטופן אזא שטעכער, איז אקעי לאמיר גיין נאך געלט, מ'העט זאגן ארעמע משפחה. מ'וועט זאגן ארעמע משפחה, שוין ער קלאפט אריין הייזער, ארעמע משפחה, דו גייסט נאך געלט פאר ציגרעטלעך? ס'איז דאך גניבה, דו וועסט דארפן מגולגל ווערן, דו וועסט דארפן אוועקגיין פון די וועלט, נאכאמאל געבוירן ווערן, ווער ווייסט אין וואסערע משפחה דו וועסט אנקומען, און דו וועסט דארפן נאכאמאל ווילאנג דו וועסט קענען אנקומען צו באצאלן די מענטשן וואס דו האסט בא'גנב'עט. איז געפרעגט. פרעג. פרעג בכלל צו ס'איז א וויכטיגע זאך פאר דיר זאלסט וועיפן. ס'איז א שאד. ס'איז דא מענטשן וואס וואלטן געצאלט כל הון דעלמא איינער זאל זיי מאכן אראפגיין פון דעם פון רייכערן. וויאזוי קען איך אויפהערן רייכערן? כ'האב זיך צוגעוואוינט צו רייכערן וויאזוי קען איך אויפהערן רייכערן? כ'שטינק פון ציגרעטלעך ווינטער, כ'שטינק, כ'סרח'ע מיינע קליידער, מיין בעט, מיין קאוט, מיין ווייב, איך האב יעצט א קאפל וואס גייט זיך לכאורה טרעפן, זיי ווילן זיך גט'ן וועגן ציגרעטלעך. ווייב זאגט ס'גייט מיך נישט אן מיין מאן רייכערט, ער שטינקט, אין מיין הויז קומט ער נישט אריין. נו, קום אהער יאסי, נו ווער גערעכט? דו האסט דיך אלץ נעמען, האסט דיך ליב צו נעמען א צד, נו. כ'רעד נישט פון דער יאסי, יאסי פרערא, נו. כ'וועל שוין אראפקאטן די שטיקלעך, זאלסט בלייבן מיט דיין נאמען.

ווייל איך האב טאקע גערעדט מיט איר, און וויל זיך מיט איר, איך ווייס נישט וואס, מיין מאן ס'גייט מיך נישט אן וואס ער טוט, אבער איך פשוט איך שטיק מיך פונעם גערוך, ס'גייט מיך נישט אן דער רייכערן אז ער קען מאכן א מין, זאל ער זיך, זאל ער זיך באדן נאך יעדע ציגרעטל, זאל ער זיך אויסשווענקען דעם מויל, ווייס איך נישט, איך ווייס נישט וואס דער, נו ווער גערעכט? ווער גערעכט? כ'ווייס נישט ווער ס'איז גערעכט, אבער כ'רעד יעצט צו יונגע בחורים, דו קענסט נאכנישט רייכערן און דו דארפסט נאכנישט רייכערן, און מאך דיך נישט משוגע מיט רייכערן, גייסט נאך געלט פאר דעם? גייסט נאך געלט פאר פאר פאר פאר סושי? גייסט נאך געלט פאר קודם כל בכלל די גאנצע זיי שטעלן זיך אוועק אין אין גראסערי און און און יעדע מענטש וואס קומט אהין גייט נאך געלט? וואס איז די מעשה דא? כ'מיין דאס איז עפעס א זאך פאר די בחורים פרעג דיין טאטע זאג דו לערן אויס די בחורים פרעג דיין טאטע איז א גוטע געוואוינהייט דאס צו טוהן? צו זיין אזוי צו שטיין אזוי א גאנצע טאג מיטן האנט ווען זאלסט גיין נאך געלט צו דרוקן דעם הייליגן רבינ'ס ספרים ווען דו קענסט גיין נאך געלט העלפן די מוסד וואו דו לערנסט דו צאלסט נישט קיין שכר לימוד ביסט א פארברעכער. דו צאלסט נישט קיין שכר לימוד און דו ברענגסט נישט אריין קיין געלט. סאו מוהרא"ש האט מיר געזאגט איך זאל נישט אוועק שיקן קיין בחור. דו זעסט דא ס'קאסט מיך. א פרישע קאסט גייט מיר יעצט קאסטן. גארביטש. א נייע גזירה. ביז יעצט האט די שטאט געצאלט גארביטש. זיי מאכן א מורא'דיגע חכמה. זיי גייען אזוי משוגע מאכן די מוסדות. זיי מאכן עקסטערע בעגס פאר יעדע זאך.

האט מיר קאסט נאך א קאסט פאר די ישיבה שוין דארף מען צאלן סענעטעישן איז א שפיל וואס זיי מאכן אז זיי ווילן אמאל איז געווען אמאל איז געווען א מוסד איז א פריוואטע קאמפאני ברענג לייג לייג דא אראפ א גרינעם א גרינעם גרויסן דאמסטער און רוף די רוף די די די פריוואטע קאמפאניס צאלסט נישט פאר דיין גארבעדזש צאלסט נישט פאר גארנישט נאר דו זיצט דא וואס די חוץ פון דעם וואס דו צושניידסט מיר מיין טיש און צורייסט מיר א בענקל ס'קאסט דאך געלט דאס.

אדער איז ער א הפקר'דיגער מענטש, בארג מיר, בארג מיר, בארג מיר. איז דאך אויך א מחלה א מענטש, בארג מיר, בארג מיר. וואס הייסט בארג מיר? נישטא אזאך בארגן געלט. נישטא אזאך בארג מיר. זיי ראכטען געלט. איז פרעג, איך ברענג נאר ארויס לערנען. פרעג! פרעג! פרעג א שאלה. א בחור שרייבט מיר, ס'איז מיר אזוי שווער. ער שרייבט עס פון די קיאסק. איך זע עס דא אין די קיאסק. און ס'ברענט אים מיט די יצר הרע, ס'איז א, ס'איז געפילטערט, דא אין וויליאמסבורג, ס'איז געפילטערט אבער איך ווייס נישט, איך זוך ווי איך קען כאטש זען עפעס אפשר א א קלייד פון א פרוי, אזוי ווי די רבי האט געזאגט פאר רבי נתן, מ'האט איבערגעדעקט ביי ביים רבי אין שטוב ווען מ'האט געפעינט, האט מען איבערגעדעקט די זייגער אז ס'זאל נישט פעינטיג ווערן, ס'זאל נישט, ס'זאל נישט ווערן אנגעשמירט, מ'האט עס איבערגעדעקט מיט א טיכל, האט די רבי געזאגט פאר רבי נתן דו דעקסט צו א זייגער מיט א טיכל, פון א פרוי, דו ווייסט אז ס'דא פארהאן מענטשן וואס פון דעם אליינס ווערן זיי שוין משוגע. שוין, אפשר זיין פון א טיכל, דא מענטשן פון דעם ווערן משוגע, ער טראכט שלעכטס. נו וואס דארפסטו, אפשר אפשר דארפסטו נישט גיין אין די קיאסק? אפשר זאלסטו פרעגן צו זאלסט בכלל אריינגיין אין אזא פלאץ מיט א פילטער, כ'ווייס נישט, אפשר נישט. אפשר נישט. פרעג, איך לערן דיך אויס, פרעג. אבער איך ווייס אז, איך ווייס אז ס'קען גארנישט געשען אז מ'שטעקט אריין א שליסל אין א פלאג. אקעי, וועסטו כאפן א שאק און נאכדעם וועסטו וויינען. פרעג, ס'איז א גוטע זאך פאר ענק בחורים ווען מ'איז יונג. פרעג, פרעג א זאך, זעסטו עפעס ביי דיין חבר, מוזט עס נישט נאכטון. פרעג, מיין חבר טוט עס, מיין חבר האט מיר געזאגט אז ס'איז כשר, מיין חבר האט מיר געזאגט אז ס'דארף נישט קיין הכשר, מיין חבר האט מיר געזאגט אז ס'איז בכלל נישט קיין פראבלעם, איך וועל פרעגן מיין מורה דרך, אפשר דארף מען בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל האבן וועם צו פרעגן און מען זאל זיך נישט שעמען צו פרעגן, דער רבי זאגט אין ספר המידות, נו וואס זאגט דער רבי אין ספר המידות? בנים. נו? ווער ס'שעמט זיך נישט צו פרעגן זיין רעבע אלע זיינע שאלות אפילו די רעבע וועט אים פארשעמען, וואס איך גיי פרעגן מיין רעבע אזא פריוואטע זאך? ס'איז א בושה, עט ער געוואר ווערן וואס איך טראכט און עט ער געוואר ווערן וואס איך טו, עט ער זוכה זיין אז ער עט האבן קינדער וואס זיי ען זיין גרעסער פון זיין רעבע.

יא וואס איז זוכה געווען צו צו צו צו זיך צו צו בושת נו ער זאגט וואס זאגט די גמרא נו נעם מיר א ברכות א ברכות גמרא. ער האט זוכה געווען צו האבן א קינד וואס די קינד איז געווען אסאך גרעסער בתורה, גרעסער פונעם רבי'ן, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, מ'בעט דעם אייבערשטן אויף דעם, הייליגער באשעפער כ'זאל זוכה זיין, וועם פרעג איך מיינע ספיקות, וועם פרעג איך מיינע, מיט וועם בין איך מיך שואל עצה, א מענטש קען מאכן א סאך, איך האלט דאס איז נישט געפערליך און.

לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב. זאגט רבי יוחנן, נישט כלאב האט ער געהייסן נאר דניאל. פארוואס הייסט ער כלאב? שהיה מכלים מפיבושת בהלכה. וויבאלד ער האט זיך נישט געשעמט און ער האט געפרעגט, דוד האט מקטין עצמו זכה. קוק אין מסכת ברכות דף ד.

מאך איך פאר זיי א שבת אי"ה אפאר וואכן ארום פאר די ישיבה אין ליבערטי פריוואטע שבת קענסט נישט זאגן דא איז עס נישט דא דא איז עס אויך דא דא איז עס אויך דא ברוך השם עס איז געווען עס איז געווען א שבת און עס האט געהאט אי"ה קומענדיגע וואך וועט נאכאמאל זיין א שבת פאר די בחורים וואס גייען נאך געלט אז גיב אכטונג וואסערע חברים דו האסט גיב אכטונג וואס מען רעדט גיב אכטונג איינער רעדט ניבול פה אינטערסאנטע מעשה האב איך געהאט דא. געקומען א טאטע איינשרייבן מיין זון כ'ווייס נישט מאך נישט דא קיין מעשה'ס דא אז ס'איז רוח הקודש מעשה'ס איך זאג דאס פשוט קומט קלאפן אויפן אפיס אויך כ'האב אזוינס נישט געהאט א מענטש איך פירט די בחורים דו זעסט נישט אז א מענטש קלאפט און קלאפט און קלאפט און קלאפט וואס גייסטו מיר זאגן ממה נפשך. אדער איז קיינער נישט דא, אדער וויל מען דיך נישט עפענען די טיר. זעט א מענטש קלאפט א שעה, שוין א משונה משונה משונה'נע. קלאפט א שעה. אן א אויפהער, דו גייסט נאך געלט, גייסט צדקה, וויפיל קלאפסטו? א קלאפ, צוויי קלעפ, דריי קלעפ, שוין. אדער הערן זיי.

איך זאג דאס ביז מיין אויג, מ'קען מאכן פראבע, איך זאג נישט קיינמאל אזעלכע זאכן פאר א מענטש, מ'קען מאכן פראבע, מאכן פראבע, לאז אים זיצן דא דריי טעג, מ'וועט זען צו ס'ארבעט זיך אויס צו נישט, נאכדעם זע איך שוין, רעדט ניבול פה, שומו שמים, איך זאג אים טו מיר א טובה, גיי אוועק פון דא, קענסטו נישט אריינקומען, אז א בחור רעדט ניבול פה, אז כ'זאל זיך דערוויסן אז א בחור רעדט ארויס א מיעסע ווארט פון מויל. מיר איז עקס. געענדיגט רעדן. רעדן איז די ערגסטע. דער רבי זאגט אין ספר המידות, רעדן איז ערגער ווי עבירה. דאס אז דו זיצט מיט איינעם און דו רעדסט וועגן יענעמ'ס עבירה, ביסט א גרעסערע מנוול ווי יענעם. דו כאפסט נאכנישט. דו האסט די וואלענע ציצית, און דו האסט די גרויסע קאפל, און דו זיצט מיט איינעם און דו רעדסט, האסט געהערט ער איז געגאנגען מיט דעם טון עבירה? זאגט דער רבי, דו ביסט א גרעסערע חזיר און רשע ווי יענעם.

גאר חמור הוא האומר בפיו יותר מן העושה. ניין נישט שבת. נו? ניין נישט ברכות. נישט אבות. נישט מכות. נישט סוטה. נישט נדרים. ערכין. פון ר' שמעון האט עס. נמצא האומר בפיו יותר מן העושה מעשה. וויפיל עבירות האבן די אידן געטון אין מדבר? מען האט קיינמאל נישט אוועקגעשטאמפלט אז זיי גייען נישט אריינגיין אין ארץ ישראל. אלץ אפגעווישט. ביז מען האט אנגעפאנגען רעדן אויף ארץ ישראל. שכ, שכ, שכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע.

ער געט אכטונג אויף יענעמס געפילן און מען רעדט נישט פון קיין פון קיין נישט גוטע זאכן און מען טשעפעט נישט, דאס איז א גוטע חבר פאר מיר, דאס איז א גוטע חבר, איינער וואס זוכט נאר דו ווייסט ער און ער און ער, באלד האב איך שוין א חשד אויף דיך אליינס אויך, אז דו רעדסט שוין צו סאך, דו פארציילסט מיר שוין צו סאך מעשות פון פון בחורים וואס האבן פראבלעמען, איך האב מורא אז אז אז איך האב מורא אז אז איך שוין דארף זוכן א צווייטן חבר, מיר רעדן פון שיינע זאכן.

ס'קאסט מער ווי הונדערט. ברוך השם דא אין היכל הקודש מ'האט חתונה. ברוך השם ברוך השם. איך שרייב אראפ אלע הוצאות פון מיין פון די חתונה וואס איך מאך יעצט. כ'ווייס נישט איך וועל אנקומען צו צען טויזנט דאלער. אכט טויזנט דאלער. מ'וועט זעהן. שטריימל. א בעקיטשע. האסט געלט? דרוק א ספר. יעדער בחור האבן א פושקע. כ'גיי נאך געלט איך גיי דרוקען א קונטרס.

יעדע זאך וואס די ווייב האט דיר געבעטן האסטו געטון, אפשר איז עס נישט גוט, יעדע זאך די ווייב האט דיר געבעטן האסטו נישט געטון, אפשר איז עס נישט גוט, ווען טוט מען יא און ווען טוט מען נישט, און וויאזוי טוט מען און וואס זאל מען, וויאזוי שטעלט מען אוועק א שטוב, וואס איז א שטוב. ווער רעדט אז מען נעמט דעם הייליגן רבי'ן, מען נעמט די הייליגע רבי'נס ספרים און דאס איז א וועג ווייזער. קען מען זיך האבן אזא זיסקייט, אזא זיסקייט אין לעבן. די רבי'ס עצות, איך ווייס דו פארשטייסט נישט קיין ליקוטי מוהר"ן, דו פארשטייסט נישט קיין ליקוטי הלכות, די בריוון, נעם די בריוון, אשר בנחל, עצתו אמונה, יא יאנקל, מען קען זאגן עצתו אמונה, אדער ס'איז שוין נישט אזוי, שוין אוועקגעגאנגען פון די וועג. פרעג אלץ ר' יענקל ר' נתן צו זיי האלטן נאך פון דעם, צו זיי געבן הסכמה אויף דעם, אז נישט וויל איך וויסן צו איך מעג נאך שרייבן, צו איך גיי שוין אוועק פון דעם מכוון. איך ווייס נישט וואס צו ענטפערן, איך עפן א אשר בנחל אזוי ווייס איך וואס צו שרייבן, איך ווייס נישט וואס צו ענטפערן. דו קענסט ענטפערן די שאלות פון עצתו אמונה? דו קענסט ענטפערן די שאלות פון עצתו אמונה? יא? איך קען עס נישט ענטפערן. איך וואלט ווען געענטפערט, געב א גט און שוין. וואס איז די מעשה? מיין ווייב הייבט, טא טא טא. געב א גט און שוין. אזוי וואלט איך געענטפערט. יא. איך מיין געב אים א שאלה. נו, וואס נאך עפעס א שאלה? איינער פרעגט, איך הער נישט אויף צו זינדיגען, איך פאל אראפ, וואס זאל זיין? דא עפעס א עצה פאר מיר? ניין!

מיין טאטע האט מיך אלע יארן גערודפ'ט, פרעגט איינער, און איך האב אים פיינט, און איך בין מתפלל ער זאל זאלסט מתפלל זיין אז דו זאלסט אים ליב האבן, מתפלל זיין זאלסט קענען זוכה זיין צו מאכן כיבוד אב. זוכה זיין צו מאכן כיבוד אב, אלע מצוות פון אונטער דער ערד לויפט ער מאכן, אלע מצוות ווי ער קען דארט טרעפן א ציון, ווי מען קען דארט טרעפן עפעס א לעכטל צו צינדן, און ער ווארט שוין קוים אז ער זאל שוין גיין צו זיין טאטנ'ס ציון אויך, און צינדן א לעכטל דארט, גיי צו דיין טאטן, טאטע שרייט, מעג ער שרייען.

טאטי קומט שוין אהיים און נישט ציטערן און טאטי זאגט נישט גארנישט, כ'האב אלץ געטראכט וואו! די אלע קינדער האבן אזא מאנקי באר צו קריכן אז זיי קריכן אויף זייער טאטע, זיי ציען, זיי פושן, זיי מאכן פאן, זיי ווארפן ארויף א טישו אויף די שטריימל. געווארן עלטער, האב אנגעפאנגען דאנקען שכח הייליגער באשעפער אז מיין טאטע, איך האב נישט געקענט טון, איך ווייס נישט, ער האט מיר מחנך געווען אויף דעם אליינס אז איך קען. אז מ'ווייסט נישט פאר די טאטע. יא אבער מיין טאטע האט מיך גע. נו וואס איז? מיין טאטע האט מיך אויך. ביי מיין חתונה האב איך געכאפט אזא ציפ פון מיין טאטע. ס'איז זיך מיר געקומען. ס'איז זיך מיר געקומען. ווער האט שוין אמאל געהערט אזא זאך אינמיטן טאנצן אויף חתונה כאפן א ציפ. ס'איז זיך מיר געקומען. מ'האט מיר געדארפט געבן נאך איינס. איך בין געווען גוט צופארן, ס'איז זיך מיר געקומען, איך גיי נישט פארציילן דא אויפן קעמרע, דאס וועט מען רעדן ביי די באטע פרייטאג צונאכטס, נעקסטע וואך שבת, לייג עס אוועק, לייג עס אוועק, קענסט עס איבער זאגן אויף די האטליין נאכדעם, אבער זאג נישט דיינע זאכן אין מיין נאמען, איינער איז געקומען זאגן פאר די הייליגע חתם סופר אז איינער נעמט זיינע חידושים וואס ער רעדט חידושים, און ער זאגט עס נאך אין זיין נאמען, זאגט ער ס'גייט מיך נישט אן. אבער ער זאל נאר נישט זאגן זיינע תורות און זאגן אז דער חתם סופר זאגט עס. מיינע זאכן קען ער זאגן אויף זיין נאמען, וואס איז די חילוק צו מיר? אדרבה יגדיל תורה ויאדיר. ס'איז זיך מיר געקומען. כ'בין אמאל געווען אין בית מדרש מיט א בחור פון פופצן יאר אויפן בימה, א פולע בית מדרש, און ער האט געכאפט א פאטש פון מיין טאטן.

איך וואלט דיך אנגעגאסן מיט אפאר טעפלעך. מיין טאטע אביוזט דיך, אז ער שפריצט דיך אביסל אן מיט וואסער? דו ווייסט נישט וויאזוי דיך אנצורופן? טאטע בעט, שטיי אויף צופרי, שבת שבת צופרי? שבת נאכמיטאג! וואס צופרי? איך וועק אויף מיינע קינדער שבת צופרי זעקס דרייסיג. ס'געהעריג אביוזינג, ניין?

כ'האב זיך אנגעפונען טענות אויף די עלטערן. איינער שרייבט אויף די הצעת האמון, נו, וואס קענסטו ענטפערן? ענטפער, דו דארפסט נישט די בריוו, זאגסט דאך אז אלע זאכן זענען פשוט'ע זאכן, שטותים. ווילסט קוקן אויף א טאטע, בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג אז דו זאלסט האבן א געפיל פאר דיין טאטע, און זאלסט נישט ענטפערן דיין טאטע, און גיי אריבער באזוכן דיין טאטע. דו האסט א טאטע און דו לאזט אים אויסגיין אויף קידוש השם און נאכדעם וועסטו האבן א ציון ווי צו גיין צינדן לעכט? דו לויפסט דאך ארום צו ציונים, יא יענקב משה? צו מקומות הקדושים? דו האסט א טאטע? כ'מיין דיין טאטע וואוינט אין קענעדע. דיין טאטע וואוינט דא לאקעל, וואלסט דאך יעדן טאג געקענט אראפגיין דארטן זיין מיט אים און אים מחיה זיין, ברענגען א טיי, ברענגען א טאשטיכל, רוקן א קישן. ניין, ער וועט אויסגיין, כ'וועל האבן נאך לעכט.

בעסטע חברים, באקישט די חברים, באלעקט די חברים, זיי האבן זיך נישט גערוקט פון פלאץ און היינט קוקן זיי זיך נישט אן, נישט געקריגט אויך נישט, פלעין וואס האב איך מיט דיר? דאס זאלסטו אבער פארציילן פאר יענעם שטעטל, זיץ מיט די בחורים און זאג זיי, זע למשל, דו קענסט טראכטן ווער ס'איז געווען, גיב מיר א נאמען, נו. ווער איז געווען גיב א מינוט גיב א מינוט אקעי נישט אויף די קעמרע דאס דאס מוז מען מאכן אויף שבת מיר גייען אפענע קארטן חבר יונגערמאן אויף יונגערמאן בעסטע חברים מ'קוקט נישט אויף אים היינט מ'ווייסט נישט פון אים היינט און. און די מאמע שטויסטו מיט די האנט און די טאטע שטויסטו מיט די האנט גייטס דיין טאטע מאמע וואס מיט מיינע חברים קאם אן דארף זיך אביסל אויסבלאזן דארף זיך אביסל אויסליפטערן זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן אז מיט דיין טאטע זאל דיר זיין א טשיל ווען דו דרייווסט דיין טאטע זאל זיין אזווי א טשיל אז דו האסט די זכי' דער חתן דו גייסט טראגן דיין טאטע אויף קענעדע מארגן יא אכט שעה היינט נאכט דרייווסטו דיין טאטע אז זאלסט נישט נאכדעם דארפן זוכן א חבר מיט א ציגרעטל דאס זאל זיין די ציגרעטל.

אה, צווישן אידן, מען וועט רופן עסקנים, מען וועט געבן געלט פאר ארגענעזעישאנס זאלן קומען שפילן מיט א פידל, מען וועט ברענגען פיש מיט א טענק, מיט אויך וואסער, מיט באבלעך, מיט שטיינדלעך, מען וועט עס מאכן זייער, מ'קומט חנוכה, מאכן זייער, מ'ברענגען דאונאטס. מ'וועט קוקן אויף דיך. שוין, איך בין דא אריינגעפארן און און איך וויל ענק נאר זאגן איין זאך. פרעגט צו ענקערע זאכן, פרעגט צו, נעמט דיך א מורה דרך, בעט ווער די מורה דרך זאל זיין, נעם, בעט דעם אייבערשטן זאלסט וויסן וועמען. אוקעי, זייטס מיר מוחל אז איך בין נישט געווען דא היינט פארמיטאג, אבער. כ'האב געדארפט בעיביסיטן. מארגן, אייבערשטנס הילף, אכט אזייגער צופרי מ'זאל שוין דא זיצן צוזאמען און לערנען ח"י פרקים, תיקוני זוהר. קומט צופרי אין בית מדרש ווייל מ'דארף משלים זיין די גמרא אויך. מעריב.